שלום וברכה און א גוטן מועד טייערע אידן. די היינטיגע שמועס, די יעצטיגע שמועס, וועט זיך רעדן וועגן א נושא מיט שייכות צו יו עף או'ס. וועט מען נישט רעדן אזוי ווייט פון יו עף או'ס, נאר וועגן עפעס א פענאמענאן וואס איז פארבינדן דערמיט. יעצט קודם א ווארט פריער. וועגן די יו-עף-או'ס. וואס דאס איז, וואס דאס איז ווייסט מען נישט, וואס ס'קען אפשר ווען מעגליך זיין, די שפעקולאציעס, די תורות און טעאריעס איז א נושא און א סוגיא פאר זיך. דאס איז אבער זיכער אז וואס ס'זאל נאר נישט זיין איז עס דא. ס'איז א פאקט, מ'קען זאגן כמעט א פאקט, ס'איז שווער צו זאגן א פאקט, הגם די פונקטליכע הגדרה פון פאקט איז אפשר אביסל צעווישט, ס'איז נישט אזוי שארף און קלאר, אבער מ'קען מ'קען עס באצייכענען ווי עפעס וואס איז קרוב לפאקט, ווייל די אמעריקאנער רעגירונג האט עס שוין אויך באשטעטיגט. ס'איז באשטעטיגט געווארן דורך דעם און יענעם, און אויכעט דורך די אמעריקאנער רעגירונג. וואס איז באשטעטיגט געווארן? אז ס'איז דא אזא מין מציאות, ס'איז דא זאכן וואס מ'האט אויפגעכאפט, וואס מ'האט געזען זיי פליען, די זאכן וואס פליען, די אביעקטן, די מאשינען, וואס עס זאל נאר נישט זיין, איז עפעס וואס זעט נישט אויס ווי קיין עראפלאן אדער סיי וועלכע אנדערע פלי געצייג, פלי כלי, פלי מאשין וואס אונז קעמער. זיי האבן אויך פארשידענע אייגנשאפטן וואס מען קען נישט געהעריג מסביר זיין, און בעיקר, ווייסט מען נישט וואס דאס איז. און אזעלכע באשטעטיגונגען זענען זייער קלאר ארויסגעקומען דווקא היי יאר, מער אין אנהייב פונעם היי יאריגן, פונעם יעצטיגן גוי'אישן יאר טווענטי טווענטי. די ערשטע איז געווען אין אנפאנג פונעם יאר, דזשענוערי פיפט, יאנואר דעם פיפטן, ווען א בארימטער בריטישער סייענטיסט, וואס איז אויך געווען דער ערשטער בריטישער אסטראנאט, דער ערשטער באזוכער אינעם חלל, אין ספעיס, האט האט געזאגט פאר אן ארטיגע צייטונג, א פרעסטידזשפולע צייטונג, אז די ווערטער, עיליענס עקזיסטירן, די זאך איז דא, נישט דא קיין ספק אין דעם, און ס'איז אפילו דא, ס'איז אפילו דא א מעגליכקייט אז די עיליענס זענען דא יעצט, און אונז קען מען זיי נאר פשוט נישט זען. דאס איז געווען יענעמ'ס ווערטער. אין אפריל פון היי יאר, מיט אפאר חדשים שפעטער, האט די ניו יארק טיימס באשטעטיגט א באריכט, וואס איז ארויסגעקומען פונעם פענטעגאן אז ס'זענען דא רעקארדינגס, ס'איז דא רעקארדירונגען וואס נעיווי אפיסערס פונעם אמעריקאנעם מיליטער האבן אפגעכאפט, ש ס די רעקארדירונג מיטלען פון די אמעריקאנער פליגערס, פון מיליטערישע פליגערס, האבן אפגעכאפט אפאר אזעלכע פאלן פון יו עף או'ס, UFO ד'ראשי תיבות פון אנאיידענטיפייד פלייאינג אבדזשעקט. אומאידענטיפיצירטער פליענדער אביעקט. זיי האבן אפגעכאפט, ס'דא אפאר אזעלכע פאלן ווען דאס מיליטער האט אפגעכאפט, האט רעקארדירט UFOs, ס'הייסט, ס'איז קלאר אז וואס מ'זעט אויף די רעקארדירונגען אויף די ווידיאוס זענען זאכן וואס פליען, און די זאכן וואס פליען זענען, וואס דאס זאל מען נישט זיין איז עס עפעס וואס אונז ווייסט מען נישט וואס דאס איז. יעצט אזוי, יעדעס יאר קומען אפיר טויזענטער עדות'שאפטן פון מענטשן וואס זאגן אז זיי האבן געזען א UFO. UFO ווי געזאגט איז א ווארט, אן אקראנים, א ראשי תיבות צו באצייכענען עפעס וואס איז דא און קיינער האט נישט קיין אהנונג וואס דאס איז. עס זענען דא אזעלכע וואס האלטן, א היבשע צאל פון אזעלכע, אז ס'איז נישט נאר סתם עדות'שאפטן, ס'איז נישט נאר אז מענטשן קומען דערציילן, עפעס וואס זיי האבן געזען אן קיין הוכחות, ס'זענען דא אזעלכע וואס האבן הוכחות אויכעט און קראנטע הארטע באווייזן מער, סאך מער, וואלטן ארויפגעשווימען, וואלטן געווען עוועליבעל, ווען נישט דעם פאקט וואס עפעס מיסטריעזע מענטשן וואס האבן שוין באקומען א נאמען שוין צענדליגע יארן, מען אין בלעק, ס'הייסט מענטשן אנגעטון אין שווארצן, שטערן זיי. ארבעטן צו זיכער מאכן אז יענע מענטשן קומען נישט ארויס מיט זייערע הוכחות, מיט זייערע ראיות און מיט זייערע באווייזן, און זיי טוהן עס אויף פארשידענע אופנים. איצט ווער זענען די דאזיגע מענטשן אין שווארצן, מען אין בלעק? און איבער דעם, די מען אין בלעק און א נאכפאלגענדע פענאמענע וואס איז נאכגעקומען שפעטער פון די מען אין בלעקס, מען רופט זיי מיראזש מען, זענען דא אפאר טעאריעס, די צוויי עיקר זענען איז אז זענען גאווערמענט עידזשענטס, אז זענען רעגירונגס־אגענטן וועמענס ציל איז צו פארניכטן באווייזן וועגן א געהיימע מיליטערישע פראגראם וואס זאל זיין פארבינדן מיט די UFOs, אדער איז גאר דא א יש אומרים אז די מענטשן אין שווארצן, די שווארץ געקליידעטע פארשוינען זענען גאר UFOs אליין. ס'טייטש זענען עיליענס, מענטשן פון קום וואס קומען פון אנדערע פלאנעטנס, סאו פון אנדערע וועלטן, אז ס'איז גאר זיי אליין. זיי זענען די חברה וואס טוען זיך אן אין שווארצע אנצוגן, שווארצע סוטס, און באזוכן די וואס זענען אויפגעקומען אויף זייערע שפירן. זיי קומען באזוכן אונזערע מענטשן, אונזערע חברה דא אויף די וועלט, מענטשן פון פלייש און בלוט, און מאכן זיכער אז יענע געבן נישט ארויס מער אינפארמעישן איבער זיי, איבער די עיליענס, וויפיל יענע, די עיליענס זענען מסכים. יעצט אויב גלייבט מען די עדות'שאפטן, די טענות בעסער געזאגט, פון יו-עפאלאגיסטס, יו-עפאלאגיסטס זענען די מענטשן וואס פארנעמען זיך, זיי געבן זיך אפ מיטן אויספארשן יו-עף-או'ס און עיליענס, זענען דא, אויב גלייבט מען וואס זיי טענה'ן, זענען דא הונדערטער, ממש הונדערטער, געשיכטעס פון מענטשן וואס דערציילן וועגן אזעלכע באזוכן, וועגן באזוכן וואס די שווארץ געקליידעטע מענטשן האבן ביי זיי אפגעשטאט. און די צד השווה צווישן די אלע די אלע מעשות, די אלע געשיכטעס וואס ווערן אנגעבליך דערציילט וועגן די שווארץ געקליידעטע מענטשן איז אז זיי קומען געווענטליך אן צו א מענטש מיט זייער א קורצע צייט נאכדעם וואס יענער האט געזען א UFO, מען רעדט אפילו ווען יענער האט כמעט נאכנישט געהאט קיין געלעגנהייט עס צו דערציילן, יענער קען עס האבן געהאט מיטגעטיילט נאר מיט איינעם אדער צוויי מענטשן, און זיי קומען אן צו יענעם, געווענטליך אלס א גרופע פון מער ווי איינער, אבער צומאל קומט אן בלויז איינער, און נאכדעם וואס יענער, ס'טייטש דער עדות וואס האט געזען די UFO, זאגט צו און פארזיכערט אז ער גייט קאאפערירן מיט זיי און ער שטעלט זיך צו צו זייערע פאדערונגען ווערן זיי נעלם און מען זעט זיי קיינמאל נישט. די אגענטן, לויט די אלע עדות'שאפטן, קומען אייביג אנגעטון מיט שווארצע סוטס און זון ברילן. רוב רובם פון די געשיכטעס פון די שווארץ געקליידעטע מענטשן האבן זיך אפגעשפילט צווישן די פערציגער און די זיבעציגער יארן. דורכאויס יענע תקופה אגב זענען געווען אויכט אבנארמאל אסאך עדות'שאפטן וואס זענען געקומען דערציילן אז זיי האבן געזען UFOs. דורכאויס די בערך דרייסיג יאר פון די פארטיס ביז די סעווענטיס האבן זיך אפגעשפילט סאך מער UFO סייטינגס, מענטשן וואס זענען געקומען זאגן אז זיי האבן געזען א UFO, סאך מער ווי פריער און נאכדעם, הגם ס'האט זיך נישט אנגעהויבן אין די פערציגער יארן און ס'האט זיך נישט געענדיגט אין די זיבעציגער יארן. די ערשטע אזא באריכט וועגן די שווארץ געקליידעטע מענטשן האט זיך אפגעשפילט אין ניינטין פארטי סעווען, דאס איז בערך תש"ז. איז געווען א מענטש, ער האט געהייסן העראלד דאל, ער האט געשיפלט נעבן אן אינזל וואס האט זיך געפונען אין וואשינגטאן, וואס געפונט זיך אין וואשינגטאן סטעיט, אינעם שיפל האט זיך געפונען קודם ער אליין, און אויכעט זיינס א זון, ווי אויכעט א הונט. שיפלענדיג אזוי אויף די רואיגע וואסערן, ער איז געווען אויף א געוויסע מישן פון זיכער מאכן, אינספעקטן, אונטערזוכן אז די וואסערן ארום דעם אינזל זענען ריין פון אפפאל, פון מיסט, האט ער אויף אמאל געזען העכער זיך ווי א אזא רונדיגע זאך מיט זעקס כמו ארעמס שוועבט ארום בערך א האלבע מייל העכער אים, ווי ער איז געשטאנען און געקוקט אויף די שוועבנדע מיסטעריעזע זאך האט יענע זאך זיך אויף אמאל געגעבן א לאז אראפ ביז בערך פופצן הונדערט פיס העכער אים, און נאכדעם העכער אים מיינט העכער דעם שיפל, און אויף אמאל האט אנגעהויבן אראפרעגענען פון יענעם אביעקט אזעלכע מעטאלענע ברוכווארג, און די מעטאלענע ברוכווארג איז געפאלן אויפן שיפל, און א חלק האט אפילו געטראפן דאל'ס זון, ווי אויכעט דעם הונט. און דאס איז נישט געווען סתם אזעלכע שטויבלעך אייזן ברעקלעך, ס'איז געווען ערנסט, דאל'ס זון האט געדארפט אפגעפירט ווערן אין שפיטאל, וואו זיין האנט ער האט באקומען סטיטשעס און ער איז באהאנדלט געווארן, און די הונט איז אפילו געשטארבן פון די וואונדן וואס די מעטאלענע ברוכווארג האט אים געברענגט. דאל אליין האט נאך באוויזן צו כאפן בילדער, ער האט געהאט מיט זיך א קאמערע און ער האט באוויזן צו כאפן בילדער פון יענעם UFO, פון יענעם מיסטעריעזן אביעקט, און ער האט זיך גראד פארשטייט זיך אויסגעדרייט די שיפל און ער איז צוריקגעשווימען צום האפן. דארטן האט ער זיך געוואנדן צו זיין אויבערהאר, זיין אויפזעער, ער איז דאך געווען ווי געזאגט אויף א מיסיע פון ער באלאנגט צו א קאמפאני וואס גיבט זיך אפ מיטן אכט געבן אויף די מאס ריינקייט פון די וואסערן, ער האט יענעם דערציילט וואס ער האט געזען. יענער, דער אויפזעער, האט אים נישט געגלייבט, ער האט ער האט זיך אריינגעזעצט מיטן דאל אינעם שיף און מען איז צוריקגעפארן אהין, און יענער, דער אויפזעער אליין, האט נאך אנגעיאגט צו זען דעם UFO וואס איז נאך דארט געווען דעמאלטס. קורצע צייט נאכדעם איז עס נעלם געווארן. דעם נעקסטן אינדערפרי האט דאל געהאט א באזוכער. ס'האט זיך באוויזן צו אים, ס'איז אנגעקומען צו אים א מענטש אנגעטון אין א שווארצן אנצוג מיט זון ברילן. און יענער, וואס האט זיך נישט באצייכנט אפילו מיטן נאמען, האט געוואוסט צו דערציילן פאר דאל די גאנצע געשיכטע וואס ער האט געזען, יענער האט געוואוסט ממש די פרטים שבפרטים פון וואס האט זיך אפגעשפילט דעם טאג פריער, אריינגערעכנט אזעלכע זאכן וואס דאל האט אליין נישט געהאט נאך אנגעיאגט צו דערציילן פאר זיין אויפזעער. צום סוף האט אים יענער געזאגט, איך האב דיר יעצט, די אלע זאכן וואס איך האב דיר יעצט געזאגט, איך האב דיר געוואלט ווייזן אז איך ווייס וואס דו האסט געזען, וואס ס'איז דארטן געשען, און איך ווייס אפילו מער וויפיל דו ווייסט. און אויסגעפירט האט יענער שווארץ-געקליידטער מענטש, אז זאלסט צו קיינעם נישט רעדן וועגן דעם מער, אויב יא, וועט עפעס שרעקליכס געשען צו דיר. דאל איז טאקע, ווי מ'קען זיך פארשטעלן, גוט איבערגעשראקן געווארן, און ער האט געשוויגן. ער האט קיינעם נישט דערציילט מער, און ער האט צו קיינעם מער נישט גערעדט. אפאר חדשים זענען דורכגעלאפן. ער האט זיך אביסל בארואיגט, און ער האט מיטגעטיילט וועגן די געשיכטע מיט זיינעם א פריינד, א באקאנטן. יענער האט אים געמוטיגט, און אינאיינעם האט דאל צום סוף באשלאסן זיך צו ברעכן, און ער האט זיך געוואנדן צו די מידיע. ער האט זיך פארבינדן מיט דזשורנאליסטן און זיי דערציילט די געשיכטע. די געשיכטע איז דאן אויפגעשפילט געווארן אויף די אמעריקאנע מידיע, און גאר שנעל האבן אנגעהויבן קומען רעאקציעס. הונדערטער מענטשן זענען ארויסגעקומען און דערציילט ממש די זעלבע געשיכטעס, זעלבע געשיכטעס מיינט אז זיי האבן געזען א UFO, און נאך פאר זיי האבן געהאט א טשענס אפילו מיטצוטיילן די נייעס וועגן דעם מיט צופיל מענטשן, געווענטליך האבן זיי יא געהאט גערעדט ווי מען קען זיך פארשטעלן, ווען עימיצער זעט אזא מין זאך וועט ער עס גיין איינעם גראד דערציילן, אבער פשט איז אז מען האט געקענט רעדן ממש פון שעות נאכדעם, נאך פאר מ'האט געהאט עכט א געלעגנהייט צו רעדן וועגן די געשיכטע מיט מער ווי איינעם אדער צוויי אדער דריי מענטשן, האט זיך איינער אדער אפאר אזעלכע שווארץ געקליידעטע מענטשן צו זיי באוויזן אויף אמאל, און בערך די זעלבע נוסח איז געווען, יענער האט געהאט זייער אסאך פרטים וועגן די מעשה, און יענער האט אויך געוואלט זיכער מאכן אז ער, דער עדות, דער וואס האט איבערגעלעבט וואס האט געזען דעם UFO, שווייגט. נאך אזא געשיכטע מיט די שווארץ געקליידעטע מענטשן וואס איז אויכעט ברייט פובליצירט געווארן, ס'איז געדעקט געווארן ברייט אין די נייעס, האט זיך אפגעשפילט מיט א ניינצן יאר שפעטער בערך. דאס איז געווען מיט א אויספארשער, א פיזישן, טייטש א סייענטיסט, וואס האט אויך געהאט אן אינטערעס אין יו-עף-או'ס. יענער, זיין נאמען איז געווען דאקטאר האפקינס. האט זיך אסאך אפגעגעבן ווי געזאגט מיט די טעמע פון UFOs, ער האט געוואוינט אין א האפן שטאט אין מעין, אולד אורטשארד מעין, ווען אויף אמאל איין אוונט האט די טעלעפאן ביי אים אינדערהיים זיך צוקלינגען, ער האט געענטפערט דעם טעלעפאן דאקטאר האפקינס, און אויף די אנדערע זייט פון די ליניע אויפן אנדערן טרייבל האט גערעדט עימיצער וואס האט געזאגט אז ער איז אפיליאירט, ער איז פארבינדן מיט אויכעט אזא UFO ריסערטש גרופע וואס איז באזירט אין ניו דזשערסי, און יענער דער אויפן אנדערן זייט פונעם טעלעפאן האט געזאגט אז ער וויל מורא'דיג וויכטיג זיך טרעפן מיט אים מיט דאקטער האפקינס נאך יעצט דעם אוונט אויב מעגליך. שוין, דאקטער האפקינס, דאס איז דאך געווען זיין זאך. דאס איז געווען זיין אינטערעס, און ווען ער האט געהערט אז א צווייטער UFO ריסערטשער וויל זיך מיט אים טרעפן, און אז ס'איז נאך דערצו אזוי וויכטיג, האט ער מסכים געווען. אבער ווי נאר ער האט אראפגעלייגט דעם טעלעפאן, האט ער שוין געהערט ווי עמיצער גייט ארויף די שטיגן צו זיין הויז, ס'הייט יענער איז שוין דארט געווען. דאקטער האפקינס האט געעפנט די טיר, און האט פאר זיך געטראפן מורא'דיג א מאדנעם סארט מענטש, ס'הייט יענעמ'ס פארעם איז געווען ווי א מענטש, אבער ער האט אויסגעזען זייער זייער זייער מאדנע, זייער אומגעווענליך, ער האט נישט געהאט קיין זכר פון קיין האר אויפן גאנצן קאפ, און מ'רעדט אריינגערעכנט אויגנברעמען און גארנישט, נישט געווען קיין זכר, די גאנצע קאפ איז געווען גלאט, און נישט נאר איז די קאפ געווען גלאט, נאר זיין הויט האט אויך נישט אויסגעזען עכט, ס'האט אויסגעזען ווי ס'איז געמאכט פון פלאסטיש אדער פון פלאסטיק אדער וואס. געווענטליך א מענטש האט מער ווי איין קאלער, מער ווי איין שעיד אויף זיין הויט, די הויט איז נישט די גאנצע זאך פונקטליך די זעלבע, ס'איז זייער די חילוקים אין קאלער די קאנטראסט איז היבש דקות'דיג אבער מ'קוקט זעהט מען יענעמ'ס גאנצע הויט אויף וויפיל מען האט געקענט זעהן זיין הענט זיין קאפ איז געווען מורא'דיג מורא'דיג אייניג איינהייטליך און די קאלער איז אויך נישט געווען נאטירליך. די איינציגסטע אנדערע קאלער חוץ די פלאסטיש אויסזעהנדע הויט איז געווען זיינע ליפן וואס זענען געווען זייער רויט, אומגעווענטליך רויט. איז דער מענטש, אדער כמו מענטש, איז אריינגעקומען צו דאקטער האפקינס אין שטוב, און ער האט אנגעהויבן רעדן, און ווען ער האט אנגעהויבן רעדן, האט יענעמ'ס קול, נישט די ווערטער, ממש יענעמ'ס קול, האט געמאכט דאקטער האפקינס אינערליך ממש אויפציטערן. ער האט נישט געהערט פאר זיך קיין מענטשליכע קול, דאס איז נישט געווען די שטימע פון א ילוד אשה, דאס האט זיך געהערט ווי עפעס אזא מעטאלענע מעכאנישע קאמפיוטער קול, עס האט נישט אויסגעזען ווי א מענטש רעדט. אבער פון די אנדערע זייט האט האפק דאקטער האפקינס שפעטער דערציילט אז ס'איז נישט די די מענטש כמו מענטש אדער וואס ער אדער עס זאל נאר האבן געווען, איז נישט געווען קיין קאמפיוטער, ער האט געזען אז ס'דא דא. א טראכטן, א פראצעדור, א מהלך המחשבה, יענער טראכט און רעכנט אויס, הערט אויס און ענטפערט, איז דער שווארץ געקליידעטער כמו מענטש האט דאן געזאגט פאר דאקטער האפקינס ער זאל ארויסנעמען פון טאש א פעני און עס אוועקשטעלן אויפן טיש. דאקטער האפקינס האט אזוי געטון און יענער האט אנגעהויבן קוקן. דער שווארץ געקליידעטער מענטש האט אנגעהויבן קוקן אויף דעם פעני מיט גרויס קאנצענטראציע. אויף אמאל האט דאקטער האפקינס דערציילט, אז די פעני, וואס איז אזא גאלד כמו גאלד קאליר, איז אויף אמאל געווארן זילבער, און נאכדעם האט עס שטייטערהייט אנגעהויבן זיך טוישן און די קאליר איז געווארן עפעס ענליך צו בלוי. און נאכדעם, נאך אפאר מאמענטן, האט די גאנצע פעני אנגעהויבן ווערן אזויווי פאזי, ווי פארנעפלט, אומקלאר, ס'האט אויסגעזען ווי ס'האלט אינמיטן אויסוועפן, ווי ס'וואלט ווען געווען א טעפל וואסער, א טשייניק מיט וואסער וואס איז ארויפגעשטעלט געווארן אויף פייער, ווערט אויפגעקאכט, און האלט אינמיטן אויסוועפן, ס'גייט ארויס ווי פארע, און מיט א קורצע צייט נאכדעם איז די פעני טאקע נעלם געווארן פון טיש. דער שווארץ געקליידעטער מענטש האט נאכדעם געזאגט ער האט זיך געוואנדט צו דאקטער האפקינס און אים געזאגט אז ער האט פארלאנגט פון אים ער זאל דארטן אויפן פלאץ ער זאל פארניכטן אלע באווייזן וועגן UFOs וואס ער דאקטער האפקינס האט באוויזן צוזאמצוזאמלען דורכאויס די יארן. דאקטער האפקינס ווי מען קען זיך פארשטעלן איז געווען איבערגעשראקן צום טויט. ער האט שוין גארנישט מער געדארפט זאגן כדי האפקינס זאל פאלגן. האפקינס האט געפאלגט, ווען יענער האט געזען אז די לעצטע באווייז, די לעצטע שטיקל פאפיר איז געווארן צופליקט און אוועקגעווארפן, האט ער זיך אויסגעדרייט און פארלאזט דאס הויז אן רעדן קיין ווארט. ווען דאקטאר האפקינס האט דערציילט די געשיכטע, זענען ווייטער זענען אפירגעקומען מענטשן, אריינגערעכנט יו-עף-אלאדזשיסטס, אנדערע וואס געבן זיך אפ מיט די פעלד, מיט די סוגיא, און זיי האבן געהאט צו דערציילן זייער ענליכע געשיכטעס. האפקינס טעאריע איז דעמאלטס געווען אז די שווארץ געקליידעטע מענער זענען אייגנטליך עיליענס, זענען אזעלכע אויסער פלאנעטישע באשעפענישן, נאר די אמעריקאנער רעגירונג, די אמעריקאנער מיליטער האט עפעס א פראגראם וואס וואס ארבעט אינאיינעם, קאלאבארירט מיט די יו-עף-או'ס, מיט די עיליענס. און ביידע פון זיי, סיי די עיליענס און סיי דאס אמעריקאנער מיליטער, ווילן אז די זאך זאל בלייבן אין גרעסטע מאס געהיימעניס, במילא נוצט דאס אמעריקאנער מיליטער די עיליענס איבערצושרעקן די מענטשן וואס מען האט מורא אז זיי ווייסן צו סאך. דאס האט דער דאקטער האפקינס דעמאלטס גע'טענה'ט. מיט א קורצע צייט נאכדעם האט מען כמעט אויפגעהערט הערן וועגן אזעלכע באזוכן, וועגן די וויזיטס וואס שווארץ געקליידעטע מענטשן שטאטן אפ ביי מענטשן מיט אינטערעס אדער מיט עדות'שאפטן און באווייזן וועגן UFOs. אבער עפעס אנדערש איז אונטערגעקומען. טאקע גארנישט אזוי שרעקעדיג און אומגעווענליך, מען רעדט פון פשוטע נארמאלע מענטשן, אבער וואס האבן אויך ווי ס'זעט אויס געהאט א געוויסע אדזשענדע, זיי האבן געהאט א ציל אז מענטשן וואס ווייסן צופיל וועגן יו-עף-או'ס זאלן נישט קענען מאכן קיין סך שאדן, און יענע מענטשן זענען באקאנט געווארן, די נייע וואס האבן זיך אנגעהויבן באווייזן אין די זיבעציגער יארן זענען באקאנט געווארן אלס מיראזש מען, א מיראזש אגב איז ווען ס'דאכט זיך מען זעט פון דערווייטנס אפטמאל א בילד און מען קומט אן נענטער זעט מען אז ס'איז געווען א פאנטאזיע, צו ס'איז געווען א. וואלקענעס וואס פון דערווייטענס זיי האבן זיך אויסגעפארעמט אין א געוויסע צורה און עס האט אויסגעזען ווי א עכטע זאך, אדער עפעס שפיגלט זיך אפ אין די וואסער פון דערווייטענס, עס דאכט זיך אז מען זעט, לאמיר זאגן, א אינזל אדער ביימער, און מען קומט נאנט זעט מען אז עס איז נישט דא. איז יענע נייע אגענטן וואס האבן זיך באוויזן אין די זיבעציגער יארן האט מען א נאמען געגעבן מיראזש מען, מיראזש מענער. און ווייטער, מיט די מיראזש מענער זענען אויך דא זייער אסאך. על כל פנים עדות'שאפטן, קראנט צו נישט, וואס דערציילן אזעלכע געשיכטעס וועגן מענטשן, לכאורה רעגירונגס אגענטן, וואס זענען זיי געקומען אדער פארדרייען דעם קאפ, אדער האבן שווער געארבעט זיי צו פארטושן דעם מח און צו און צו אריינווארפן מטיל ספק זיין אין וואס זיי האבן געזען, ס'טייטש אז אנדערע מענטשן פאר וועמען זיי קומען דערציילן, מיטטיילן, זייערע מסקנות, צי די הוכחות צי באווייזן וואס זיי האבן צוזאמגענומען וועגן UFOs זאלן ווערן דיסקרעדיטירט אז מענטשן זאלן זיי נישט גלייבן. און דא איז אויך דא איין געשיכטע, איין קלאסישע געשיכטע וואס האט זיך געצויגן במשך אפאר יאר, האט געהאט פארשידענע טוויסטס און טורנס, האט זיך געדרייט און געפלאכטן, און קיין זיכערע און קלארע מסקנות דערוועגן זענען נאך אלץ נישט דא. און די געשיכטע הייבט זיך אן אין ניינטין סעווענטי ניין, תשל"ט. האט דעמאלטס געלעבט א מענטש, א צוויי און פופציג יעריגער מענטש מיטן נאמען פאול בענעוויץ. פאול בענעוויץ איז געווען אן ענטרעפרענור און אן אינדזשעניר. ער איז געווען א ענטרעפרענור, דאס הייסט ער איז געווען א סוחר, א גוטער ביזנעסמאן, ער האט געעפנט געשעפטן, געפירט געשעפטן, און פון פאך אויס איז ער געווען אן עלעקטעראניקס אינדזשעניר. ער האט גוט געטויגט און זיין קאמפאני טאנדער סייענטיפיק האט זיך געהאט קונה שם געווען אלס א פירמע וואס קומט אויף מיט גוטע פראדוקטן מיט גוטע חידושים און אין יענעם יאר אין נײַנצן זיבעציק נײַן האבן ביידע סיי די אמעריקאנער ספעיס אגענטור נאסא ווי אויך די אמעריקאנער עירפארס האבן זיך געשטעלט אין קאנטאקט מיט אים און געבעטן אז ער זאל פאר זיי ארבעטן, ס'טייטש זיי האבן ארויסגעגעבן באשטעלונגען, פארשידענע מכשירים, געצייגן, טעכנאלאגיעס וואס זיי האבן געוואלט ער זאל זיי צושטעלן. בענעוויץ האט געוואוינט אין ניו מעקסיקאו, אויף בערג צווישן די בערג פון ניו מעקסיקאו, נישט ווייט פון אן אמעריקאנעם עיר פארס באזע מיטן נאמען קירטלענד. ער האט געוואוינט הויך, זיין הויז האט זיך געפונען אויף א הויכן פלאץ, ווי געזאגט, צווישן די בערג, און ער האט פון דארטן געקענט זען א שיינע וויו, ער האט געהאט א שיינע וויו, א שיינע נוף, וואס ער האט פון דארטן געקענט זען, אריינגערעכנט אויכעט דעם קירטלענד עיר פארס באזע, דארטן פון זיין הויז האט ער געקענט אהין אריינקוקן. ווי מען קען זיך פארשטעלן, א מענטש וואס וואוינט אין אזא פלאץ, און האט אזא שיינעם אויסקוק, האט ער פארברענגט אסאך צייט אינדרויסן פון זיין הויז, סתם געאטעמט די פרישע לופט און זיך אומגעקוקט. איז איין אוונט האט ער אויפאמאל באמערקט די פאול בענעוויץ איז געזיצן נעבן זיין הויז, און ער האט באמערקט צוויי מאדנע לייטס, צוויי מאדנע ליכטיגקייטן, פייערס, אזוי ווי כמו פייערלעך, וואס פליען ארום צווישן די בערג און זענען נעלם געווארן. יעצט. פאול בענעוויץ, ווי מ'האט ווי געזאגט, איז געווען א נישט קיין בטלן, נישט קיין קטלא קניא. און ער האט גראד געכאפט אז די לייטס זענען נישט סתם ליכט וואס, נישט סתם פראדזשעקטארס וואס ווערן געשיינט פון די באזע אדער ערגעץ ווי, ער האט געזען אז דאס רעפרעזענטירט עפעס, דאס איז עפעס א סארט מאשין. און נאך א זאך וואס ער האט געזען, אז זיי זענען געפליען, אז זיי זענען געפלויגן שנעלער ווי סיי וואסערע סארט עראפלאן, האט געקענט דעמאלטס אין יענע תקופה פליען. היות אבער ער האט נישט געקענט מאכן קיין סענס דערפון, ער האט נישט געהאט קיין מושג וואס דאס קען זיין, האט ער מחליט געווען אז ער האט פאנטאזירט. ער איז מסתמא גוט אויסגעמוטשעט געווען פון א גאנצן טאג ארבעטן, און ער איז געווארן אזוי פאר'חלומ'ט, און ס'האט זיך אים געדאכט אז ער זעט ליכט. פיין. אבער נישט פיין. נישט פיין, ווייל דעם פאלגענדן אוונט איז ער נאכאמאל געזיצן אינדרויסן פון זיין הויז, און ער האט ווידעראמאל געזען די זעלבע צוויי לייטס פירן זיך אויף אויפן זעלבן אופן ווי נעכטן, דאס הייסט זיי פליען בערך אין די זעלבע פעטערן, אויף די זעלבע מהלך, און ווערן נעלם. פאול בענעוויץ האט יעצט געוואוסט אז ער דמיונ'ט נישט. עפעס האט ער דא געזען, און ער איז געווען אנטשלאסן מברר צו זיין וואס דאס איז. יעצט בענעוויץ ווי געזאגט איז פון פאך אויס געווען אן אינדזשעניר, אן אויסגעצייכנטע אינדזשעניר, און זיין גאנצע קאריערע האט ער זיך אפגעגעבן מיטן בויען כל מיני קאמיוניקאציע מכשירים, האט ער יעצט באשלאסן, ער האט זיך אוועקגעשטעלט און ער האט געבויט א ספעציעלע אנטענע, א אנטענע וואס זאל אויפכאפן וואסערע סארט קאמיוניקאציע קומט ארויס אדער גייט צו די דאזיגע לייטס, האט אוועקגעשטעלט די אנטענעס דארטן נישט ווייט פון זיין הויז, און ער האט טאקע אנגעהויבן אויפכאפן זאכן. די אנטענעס האט אנגעהויבן האט אנגעהויבן אויפכאפן פארשידענע סיגנאלן, רעדיאו קאודס, אבער ער האט נישט געקענט דעשיפרירן, בענעוויץ האט נישט געקענט מפענח זיין וואס די קאודס מיינען, וואס די סיגנאלן זאגן. און ווי פריער געזאגט, קיין קטלא קניא איז ער נישט געווען. ווען ער האט געקוקט אויף עפעס וואס האט צו טון מיט קאמיוניקאציע, האט ער געוואוסט אויף וואס ער קוקט, ער האט געוואוסט וואס ער זעהט, און ווען בענעוויץ האט געזעהן אז דא קומען סיגנאלן און ער קען נישט מפענח זיין וואס די סיגנאלן מיינען, האט ער פארשטאנען אז ס'איז עפעס חידוש'דיג און מיסטריעז, אויף אזוי ווייט אז ער האט געפילט פאר וויכטיג מיטצוטיילן וועגן זיינע געפינסן מיט די באזע, מיט די עירפארס באזע וואס האט זיך געפונען נישט ווייט פון זיין הויז. אין די עירפארס באזע האט מען אים צוגעשטעלט א ספעציעלער אויספארשער. עיר פארס ספעשל אינוועסטיגעישאנס אפיסער, עימיצער מיטן נאמען ריטשארד דאוטי. דאס איז אגב אן אפטיילונג פון די אמעריקאנער לופט כוחות, ספעשל אינוועסטיגעישאנס אפיס, און מ'האט אים צוגעשטעלט אזוי ווי ס'איז דא די עף בי איי לגבי קרימינאלע אקטיוויטעטן און סי איי עי וועגן שפיאנאזש, האט די עיר פארס אויך אן אפיס, אן עקסטערע אפטיילונג פאר ספעציעלע אויספארשונגען. און יענער אפיס פון יענער מיליטערישע באזע האט אים האט אים צוגעשטעלט פאר בענעוויץ דעם ריטשארד דאוטי. דאוטי האט זיך געטראפן מיט בענעוויץ און ער האט אים אויסגעפרעגט אלעס וואס ער ווייסט אלעס וואס ער האט געזעהן אבער דאוטי האט ווייניגער געפרעגט וועגן בענעוויצ'ס וואס ער האט געזעהן און אויפגעכאפט און וועגן זיינע השערות און ער האט מער געוואלט וויסן וועגן די טעכנישע פרטים פון בענעוויצע'ס אנטענע, פון די מכשירים, פון דעם מכשיר וואס ער האט באוויזן צאמצושטעלן וואס זאל אויפכאפן, זאל קענען אים דערציילן וואס יענע לייט זענען. צום סוף האט דאוטי געזאגט פאר בענעוויץ, כ'הער אלעס וואס דו זאגסט, מיר זעט אויס אז מ'רעדט פון א UFO. און די חידוש מיט דעם איז געווען אז בענעוויץ ווען ער האט געזען די לייטס צוויי מאל אין א צי און נאכדעם אויפגעכאפט די מאדנע סיגנאלן האט ער אליינס געהאט א חשד אז מען רעדט דא פון א UFO אבער בענעוויץ האט נישט עוסק געווען אין די מקצוע ס'האט אים נישט צופיל פאראינטערעסירט במילא האט ער געטראכט אז ס'איז א דמיון און א חלום ס'טייטש אז ס'זאל זיין א UFO אבער יעצט עימיצער פון די עירפארס בעיס זאגט אים די זעלבע זאך האט עס אים באשטעטיגט. און דאוטי איז געגאנגען נאך ווייטער און ער האט געזאגט פאר בענעוויץ אז ער וויל אים איינלאדענען ער זאל אריבער קומען צו די באזע וואו ער וועט צאמנעמען די העכסט-ראנגיגסטע אפיצירן פון יענעם בעיס און ער זאל פאר זיי געבן א פארשטעלונג א פרעזענטאציע מסביר זיין פונקטליך וואס ער האט געזעהן די טאקטיקן וואס ער האט גענוצט צאמשטעלן די אנטענע וואס האט אויפגעכאפט, בקיצור אלעס וואס ער ווייסט. אפאר טעג דערויף איז טאקע בענעוויץ אראפגערופן געווארן צו די באזע אין א צימער וואו עס זענען געזיצן די העכסטראנגיקסטע מיליטערלייט פון יענעם בעיס און דאורי, נישט דאורי, בענעוויץ האט דערציילט די גאנצע זאך, ער האט אראפגעלייגט דאס גאנצע בילד און. דער פירער פון יענע גרופע האט צום סוף זיך געוואנדן צו בענעוויץ און אים געזאגט אז קוק, דו האסט דא פארגעשטעלט פאר אונז זייער שטארקע און איבערצייגנדע באווייזן אז עפעס איז דא דא, אויף אזוי ווייט אז אונז ווילמיר דוקא אז דו זאלסט ווייטער גיין, זאלסט ממשיך זיין מיט דיין ריסערטש, מיט דיין פארש ארבעט, און נאך מער, אונז, די אמעריקאנער רעגירונג, וועט עס פינאנצירן, אבער אלעס מיט איין תנאי, אז אלע זיינע געפינסן, אלעס וואס ער זעט, וואס ער טרעפט, וואס ער טראכט, זאלן בלייבן אין געהיים, ער זאל נישט מיטטיילן וועגן דערוועגן מיט קיינעם נישט חוץ די בעיס, וועגן מען רעדט דא פון אן ענין וואס האט צו טון מיט נעשאנעל סעקיוריטי, די זיכערהייט פונעם לאנד. בענעוויץ האט מסכים געווען, און ער האט ממשיך געווען יעצט שוין מיט געלט וואס די רעגירונג האט אים צוגעשטעלט, ער האט פארגעשטעלט, ער האט פארגעזעצט אויסצופארשן, די לייטס וואס האבן זיך באוויזן נאכדעם נאך א שיינע פאר מאל, און דאס מאל איז אים עטליכע מאל אויסגעקומען צו זען די לייטס אינאיינעם מיט ריטשארד דאורי. בענעוויץ האט אפטמאל גערופן דאורי ער זאל מיטקומען מיט אים אויף א שפאציר ארום זיין הויז דארט אויף די בערג, און מער ווי איינמאל האבן זיי אינאיינעם געזען יענע לייטס. יעצט בענעוויץ האט אויכעט געהאט א לייסענס, פיילעטס לייסענס, געקענט דרייוון א פליגער, און ער האט פארמאגט זיינס אן אייגענעם אזא קליינעם פריוואטן פליגער, און ס'איז געווען א שטיק צייט, מ'האלט שוין דא מיט א צוויי יאר שפעטער, אנדערטהאלבן יאר שפעטער, נײַנצן הונדערט איין און אַכציג תשמ"א, ווען ער האט אנגעהויבן טראכטן אז דער מקור פון די לייטס איז נישט אין די מיליטערישע באזע, נאר אין א שכינות'דיגע סטעיט. אין אריזאנא, א פלאץ וואס הייסט מעסא אריזאנא, איז ער אליין, בענעוויץ האט דורכגעפירט אפאר אזעלכע רייזעס איבער יענעם שטח וואו ער האט געטראכט פון וואו ער האט פארדעכטיגט די לייטס קומען, אבער ער האט נישט באמת מצליח געווען צו טרעפן עפעס וואס האט באפרידיגט זיין נייגער, וואס האט געקענט עפעס גארנישט ממשות'דיג. איינמאל אבער איז ער. פארבייגעפלויגן ארום יענע געגנט אין אריזאנע, האט ער אויף אמאל געזען אויף דער ערד ליגט א שטיק שווארצע מעטאל, וואס האט אים אויסגעזען צו זיין א חלק פון א געוויסן סארט עראפלאן וואס האט ווי ס'זעט אויס דארטן געקראכט. בענעוויץ האט גענומען בילדער פונעם עראפלאן, האט ער געכאפט בילדער פון יענעם שווארצן שטיק מעטאל, און האט עס שפעטער געוויזן, ווען ער איז צוריק אהיימגעקומען האט ער זיך ווידער פארבינדן מיט יענעם עידזשענט ריטשארד דאורי, און נאך פון יענע בעיס און האט זיי געוויזן די בילדער האבן זיי אים דערציילט אז די פלעין איז נישט קיין אמת'דיגער ערעפלאן נאר ס'איז א UFO דאס איז א UFO וואס האט געקראכט העכער יענעם פלאץ און די חברה די עיליענס האבן דאן שנעל צוזאמגענומען די שטיקלעך און זענען נעלם געווארן זעהט אויס אז די שטיקל האבן זיי פארגעסן מיטצונעמען יעצט בענעוויץ האט שוין געוויסט יעצט אויף זיכער אז נישט נאר די סיי די לייטס סיי די מאדנע סיגנאלן וואס ער קען נישט בשום אופן דעשיפרירן, ווי אויך יעצט האט ער דאך שוין געהאט א שטיק מעטאל, ער איז געווען זיכער אז מען האנדלט דא מיט עיליענס, מיט מענטשן צו באשעפענישן פון אנדערע פלאנעטן, און דא צוביסלעך האט ער אויכעט אנגעהויבן אויפכאפן סיגנאלן וואס ער האט שוין יא געקענט מפרש זיין האלבוועגס, און די מעסעדזשעס וואס ער האט אויפגעכאפט זענען געווען מורא'דיג מאדנע. מ'האט גערעדט דארטן וועגן א מאנגל אין וואסער, און אז מען דארף טרעפן א נייע פלאץ ווי צו וואוינען, און פון די שטיקלעך האלבע מעסעדזשעס האט בענעוויץ אנגעהויבן צוזאמשטעלן א בילד אז די עיליענס, טייטש די באשעפענישן פון וועלכע פלאנעט ס'זאל נאר זיין וואו זיי וואוינען, דארפן מחמת איזה סיבה שהיא, אפשר גאר א וואסער מאנגל, צו וואס דאס זאל נאר פארשטעלן, וואס ס'זאל נאר ליגן אונטער דעם, אפשר איז עס א קאוד פאר עפעס, זיי דארפן א נייע פלאץ ווי צו וואוינען, און צווישן נאך אזעלכע שטיקלעך האלבע סיגנאלן און זיין אייגענע פאנטאזיע, זיין אייגענע אנאליז, איז בענעוויץ געקומען צו די מסקנא אז עיליענס גרייטן זיך צו צו אינוואדירן אונזער וועלט, דעם כדור הארץ, זיי ווילן אהער קומען וואוינען, און די לייטס און די באזוכן מיט די געקראכטע יו-עף-או דאס איז אלעס זענען אזעלכע שפיאנאזש מיסיעס וואס די עיליענס פירן דורך אויף די וועלט ווייל זיי ווילן זיך באקענען, זיי ווילן זען וואס דא גייט פאר, וואס זענען אונזערע שוואכע פונקטן, וויאזוי קען מען אייננעמען די פלאץ מיט די ווייניגסטע צאל פאטאליטעטן, לאמיר אזוי זאגן. אזא צו אזא מסקנא איז בענעוויץ געקומען, און ער האט מיטגעטיילט וועגן זיינע חששות צו דאורי. דורי האט אים אויסגעהערט אבער ס'האט נישט אויסגעזען ווי עפעס ווי ער טוט עפעס מיט די אינפארמעישן ס'הייסט בענעוויץ האט דערוועגן דערציילט פאר דורי ווייל ער האט געהאלטן אז מ'רעדט דא פון א ממשות'דיגע אפשר אפילו א באלדיגע סכנה פאר די וועלט און די רעגירונג דארף דערוועגן וויסן מ'דארף עפעס טון דערצו אבער ס'האט נישט אויסגעזען ווי דורי טוט עפעס מיט די אינפארמעישן בענעוויץ האט אנגעהויבן ליידן פון פאראנויע ס'הייסט פון מורא'דיגע פחדים. אין די משפחה, זיינע קינדער, זיין פרוי, זיי האבן אנגעהויבן זען אז ער הייבט אן ווערן אזוי אביסל נישט מסודר, א קורצע צייט נאכדעם האט בענעוויץ אנגעהויבן זיך באקלאגן אז מען האט איינגעבראכן ביי אים אינדערהיים מער ווי איין מאל, איין נאכט האט ער אפילו געוואוסט צו דערציילן, און אגב זיין זון האט שפעטער פעסטגעשטעלט די געשיכטע, ער האט עס אויך געזען אז פון א הויז קעגן איבער זיי זענען געווען אפאר, עטליכע פאר אויגן, זענען געשטאנען און געקוקט אויף זיי מיט גרויס קאנצענטראציע, און ווי געזאגט בענעוויץ האט דאס אלעס דערציילט פאר דורי, אבער ס'האט נישט אויסגעזען ווי דורי נעמט אים אפילו צו ערנסט יעצט. נײַנצן אַכט פֿינף, ס'הייסט בערך תשמ ה, מיט א קארגע זעקס יאר נאכדעם וואס זיי האבן זיך צום ערשטן מאל געטראפן, האט דורי געזאגט פאר בענעוויץ ער זאל אויפהערן, ער זאל אפשטעלן די פארש ארבעט, ער זאל עס אביסל נאכלאזן. בענעוויץ האט אבער נישט געוואלט און מיט א קורצע צייט נאכדעם האט די רעגירונג אים אויפגעהערט שיקן געלט, אז די רעגירונג, דאס מיליטער האט אויפגעהערט פינאנצירן דעם פארש פראיעקט. אן די רעגירונג'ס געלטער און אן די שטיצע פון דורי אדער יענע מיליטערישע באזע האט אבער בענעוויץ באשלאסן יא ממשיך צו זיין מיט זיינע פארשונגען, און ער האט ווייטער געארבעט אויף דעם, אבער וואס מער ער האט געארבעט אלץ מער איז ער געווארן איבערצייגט אז מען רעדט דא פון עפעס א מורא'דיגע סכנה וואס לויערט אויף די וועלט, פון עיליענס וואס פלאנען אונז צו אינוואדירן, פלאנען צו אטאקירן די וועלט און איבערנעמען דאס פלאץ פון אונז מענטשן, די תושבים, די לאנג יעריגע תושבים וואס וואוינען שוין דא אזוי באקוועם. אבער ער האט נישט געהאט צו וועם צו רעדן און זיין פסיכישע צושטאנד האט זיך אלץ פארערגערט, ביז מיט א דריי יאר שפעטער אין נײַנצן הונדערט אַכט און אַכציק תשמ ח האט אים זיין משפחה אריינגעגעבן אין אן אינסטיטושן אין אן אינסטיטושן פאר מענטשן וואס זענען פסיכיש נישט אין ארדענונג אין א משוגעים הויז קורץ גערעדט דורי איז שוין דארטן נישט דורי אה בענעוויץ איז שוין דארטן פארבליבן און ער איז מער נישט געווען אזוי ווי מען זאגט ביים זינען און זיין זון האט איבערגענומען די ביזנעס און דאס לעבן איז ווייטער געגאנגען ביז זיין טויט. יעצט הגם בענעוויץ איז א קלאסישע געשיכטע און ווי געזאגט ס'האט זיך געצויגן פאר א שיינע פאר יאר און אסאך פון די אינפארמעישאן איז געווען ברייט פובליצירט בשעתו און ס'זענען דא אזעלכע וואס געבן זיך נאך היינט אפ דערמיט איז ער אבער ווייט נישט די איינציגסטער. און ריטשארד דאורי דער ספעשל עידזשענט וואס מיט וועמען בענעוויץ האט פארקערט מיט וועם ער האט געהאנדלט במשך די פאר יאר ווערט דורך יו-עפאלאדזשיסטס, די מענטשן וואס געבן זיך אפ מיט די סוגיא, באצייכנט אלס מיראזש מען. וואס הייסט מיראזש מען? מיראזש מען, לויט די מיינונג פון זייער אסאך יו-עפאלאדזשיסטס, זענען גאווערמענט עידזשענטס, רעגירונגס אגענטן, וועמענס אויפגאבע איז צו אינפילטרירן די יו-עף-או קאמיוניטי, מענטשן וואס געבן זיך אפ מיט'ן פארשן די סוגיא, און פארדרייען די זאך דארטן, פארדרייען א קאפ, אויף אלע מיני אופנים, און אין דעם פאל מיט בענעוויץ איז עס געווען אים צו דיסקרעדיטירן און פירן צו די פוינט אז ער זאל משוגע ווערן און קיינער זאל אים מער נישט נעמען ערנסט, און ס'זענען די יו-עפאלאדזשיסטס פארציילן אסאך אסאך אזעלכע דוגמאות אסאך אזעלכע געשיכטעס פון מיראזש מען רעגירונגס אגענטן וואס האבן אויף איין אופן אדער אן אנדערן אינפילטרירט די יו-עף-או פארשערס און זיכער געמאכט אז צו צעווארפן די קארטן דארטן. זיי האבן גענוצט כל מיני טאקטיקן אבער די נקודה איז געווען צו פארדרייען די זאך. און ווי דערמאנט פריער, די מיראזש מען האבן זיך אנגעהויבן באווייזן אין די סוף זיבעציגער און אכציגער יארן און ווייטער. נאך אזא געשיכטע מיט וואס ווערט דורך יו-עפאלאדזשיסטס באצייכנט ווי אזא מיראזש מען געשעעניש, א רעגירונגס אגענט וואס האט אינפילטרירט זייערע רייען. כדי צו פארווישן דעם אמת איז געווען אין נײַנצן הונדערט אַכציג תש"מ. דעמאלטס איז געווען א געוויסער פארשער א דזשורנאליסט מיטן נאמען וויליאם מור וואס האט ארויסגעגעבן א בוך וואס האט געהייסן די ראוזוועל אינצידענט. די ראוזוועל איז א געשיכטע וואס האט זיך אפגעשפילט דאס איז די סאמע קלאסישע געשיכטע וועגן יו-עף-אוס עס איז די באקאנטסטע פאר ווער ס'האט נאר אביסל געטון אין די נושא. ס'האט זיך אפגעשפילט אין נײַנצן פֿארטי סעווען, תש"ז, ווען א UFO, אנגעבליך, אזוי גייט די געשיכטע, האט געקראכט אין ראוזוועל, א שטעטל אין ניו מעקסיקא. די געשיכטע אין איין ווארט איז געווען אז די איינוואוינערס פון יענעם שטאט פון ראוזוועל ניו מעקסיקא האבן, ס'איז געווען א זומערדיגן אוונט פון יענעם יאר, נײַנצן פֿארטי סעווען, האבן אויפאמאל געזען מאדנע פייערלעך אויפן הימל, און דאן נאכגעפאלגט האט עפעס א רוישיגער קראך. דעם פאלגנדן אינדערפרי האט א לאקאלער פארמער ארויסגעפירט זיינע שעפעלעך צו פאשן, האט ער אויף זיין פארם געטראפן מיסטריעזע שטיקער ברוכווארג ליגן אויסגעווארפן אויף דער ערד. יענער פארמער האט זיך פארבינדן מיט דעם ארטיגן שעריף, און דער שעריף האט עס איבערגעגעבן צו די העכערע אינסטאנצן. ביז א קורצע צייט שפעטער איז דאס מיליטער אנגעקומען און אוועקגעפירט די ברוכווארג צו די מיליטערישע העדקווארטערס אין די געגנט, און פון דארטן איז עס אפגעפירט געווארן צו אן אנדערן סטעיט, אוהייאו. איז די ערשטע סטעיטמענט וואס איז ארויסגעקומען פונעם מיליטער, איז געקומען פון א קאלאנעל וויליאם בלאנטשארד. ער איז געווען די קאלאנעל וועמענס ארבעטערס, וועמענס סאלדאטן האבן אוועקגעפירט דעם ברוכווארג פון יענעם פארעם. איז יענער קאלאנעל האט ארויסגעגעבן א פרעס ריליס, א סטעיטמענט פאר די פרעסע, וואס האט געזאגט אז די ברוכווארג איז געקומען פון א געקראכטע דיסק. געקראכטע דיסק זאגט נישט גארנישט. ס'זאגט אין אנדערע ווערטער אז עפעס וואס איז געפלויגן האט נאכדעם מער נישט געפלויגן. ס'האט געקראכט, ס'איז צושטיקלט געווארן און מ'האט עס אוועקגעטראגן. מיט אינגאנצן א פאר שעה שפעטער איז א צווייטער א גענעראל פון די ארמי אין טעקסאס איז ארויסגעקומען מיט אן אנדערן פרעס ריליס וואס האט אפגעלייקנט וואס די ערשטע פרעס ריליס האט געזאגט, און דער צווייטער האט געוואוסט צו דערציילן, נע, ס'איז גארנישט געווען, די ברוכווארג וואס מ'האט אוועקגעפירט ס'איז געקומען פון א וועטער באלון, א וועטער באלון וואס האט געשוועבט דארטן העכער דער ערד פון ראזוועל, ס'האט געהאט אויף זיך אביסל ראדאר מכשירים, אזעלכע געווענליכע צוגעהערן וואס קומען מיט א וועטער באלון, יענץ האט געקראכט, און יענץ האט מען אוועקגעטראגן. קיצור, אין די נאכפאלגנדע וואכן און חדשים און יארן ביז היינט, זענען דא זייער אסאך, עס איז ארויסגעקומען גאנצעטע ביכער און כל מיני תורות וואס איז פארגעגאנגען אין ראזוועל ניו מעקסיקא, אנגעבליך זענען דא עדות'שאפטן, עדי ראי', וואס האבן געזען מענטשעלעך, אזעלכע גרינע מאדנע מענטשעלעך, וואס זענען אנדערע, ס'איז דא געוויסע אנגעבליכע עדות'שאפטן פון מענטשן אין די מיליטער וואס זענען דארט געווען בשעת מעשה אין די בעיס וואוהין דער ברוכווארג אדער אפילו די מענטשן פונעם ברוכווארג פון די וואס די פון די מאשין וואס די ברוכווארג האט געטראגן פריער אויב וואס זיי האבן זיך געפונען וואס מען האט געטון מיט זיי בקיצור דאס איז א גאנצע א גאנצע נושא פאר זיך איז ווי געזאגט פריער אונז קומען צוריק צו אונזער געשיכטע אין ניינטין עיטי האט יענער וויליאם מור ארויסגעגעבן א בוך וואס האט געהייסן די בעסטע די בעסטע ארבעט פארש ארבעט אויף יענעם אינצידענט. ער האט אינטערוויואירט צענדליגער און צענדליגער מענטשן וואס האבן געזען דעם קראך, וואס האבן געוואוסט צו דערציילן סיי וואס וואס זיי האבן געזען אדער געהערט אין די תקופה נאכדעם, אין די טעג און וואכן נאך יענעם קראך. יעצט נאכדעם וואס די בוק איז ארויסגעקומען האט דער מור אנגעהויבן געבן אינטערוויוס, ער האט זיך געוואלט פראמאוטן דעם בוק, מענטשן זאלן וויסן דערפון, מענטשן זאלן עס קויפן, און נאך איין אזא אינטערוויו האט ער באקומען א טעלעפאן קאל. אויף די אנדערע זייט האט איימיצער גערעדט, יענער האט זיך נישט פארגעשטעלט מיט קיין נאמען, ער האט אים געזאגט, ס'זעט מיר אויס אז דו ביסט די איינציגסטער פון די אלע דא וואס ווייסן באמת וואס זיי רעדן, יו סים יו סים טו בי די אנלי וואן הו נאוס וואט הי'ס טאלקינג אבאוט, אזוי האט יענער געזאגט און אראפגעלייגט דעם טעלעפאן. אפאר טעג שפעטער האט מור געגעבן נאך אן אינטערוויו פאר א צווייטע סטעישן, און. נאך דעם אינטערוויו איז אנגעקומען די זעלבע פאון קאל מיטן זעלבן מעסעדזש, די זעלבע שטימע. מור איז געווען באמת נייגעריג און האט יענעם געפרעגט צי ער וואלט מסכים געווען זיך צו טרעפן מיט אים, און יענער האט מסכים געווען. זיי האבן זיך געטראפן אין א רעסטוראנט, יענער איז אנגעקומען, מען האט געהאט א גאנצן שמועס, און יענער, דער אנדערער מיט וועם מור האט זיך געטראפן, האט אים געזאגט, קוק, איך האב אסאך גוטע סחורה פאר דיר, איך האב פיינע מאטריאל, וועגן די גאנצע געשיכטע, און איך בין מסכים דיר עס צו געבן, און איך וועל דיר אלעס געבן, מיט איין תנאי, אז איך זאל פאר פאר דו געסט ארויס ווייטער די אינפארמעישן וואס איך טייל מיט מיט דיר, אדער אפילו אנדערע אינפארמעישן וואס דו באקומסט פון אנדערע מקורות, זאלסטו זיך קודם דורכרעדן מיט מיר. אין אנדערע ווערטער, פאר דו שיקסט ווייטער אינפארמעישן צו דיינע קאלעגעס אדער אנדערע UFO אויספארשערס, זאל איך קודם דארפן מסכים זיין אז דאס קען ארויסגעגעבן ווערן. מור האט מסכים געווען, און יענער האט געגעבן פאר מור גראד א קאנווערט, און מור האט עס נישט געעפנט אויפן פלאץ, ער איז אהיים געקומען, ער האט עס אויפגעמאכט, און ס'איז געווען דארטן דאקומענטן. מור אבער איז שוין, ווי געזאגט, ער האט דורך געקוקט גענוג, ער האט דורך געהאט פאר די, ווען ער האט שטודירט, ווען ער האט אויסגעפארשט די ענין פארן בוק וואס ער האט ארויס געגעבן, האט ער געהאט דורך געקוקט הונדערטער דאקומענטן, קיצור ער האט געהאט א ער האט געהאט אנטוויקלט א געוויסע טביעות עין, און ער האט גראד געזעהן אז די דאקומענטן זענען פאלש, און ער האט זיך צוריק פארבינדן מיט יענעם מענטש, מיט יענעם פארשוין, און ער זאגט אים, העלאו, די זאכן וואס דו האסט מיר געגעבן איז פאלש. פשי! קאנגרעדזשעלעישאנס! יענער האט אים גראטולירט. אז ער האט געפעסט די נסיון, ער האט געפעסט די טעסט, דו טויגסט, דו ביסט גוט, דאס האב איך טאקע געוואלט, איך האב געוואלט זען אויב דו קענסט טאקע גוט אויסשמעקן וואס איז ריכטיג און וואס נישט, לאמיר זיך טרעפן נאכאמאל. ביים צווייטן מאל האט יענער מיטגעברענגט מיט זיך נאך א מענטש, יענער מענטש איז געווען עידזשענט ריטשארד דאורי, דער זעלבער וועם אונז קען מיר פון פריער מיט פאול בענעוויץ. די חברה מאור מיט ריטשערד דורי האבן געשלאסן דעם אפמאך, און דורי האט טאקע אנגעהויבן צושטעלן פאר מאור אינפארמעישן, האט אים געברענגט זאכן, האט אים געברענגט דאקומענטן, אלעס בשייכות וועגן UFO's, מיט די תנאי, פארשטייט זיך וואס מאור האט איינגעהאלטן, אז די אינפארמעישן וואס ער געבט ווייטער פאר זיינע קאלעגעס, אנדערע יואפאלאדזשיסט, זאל נאר זיין אזעלכע וואס קומען פון אים, פון דורי. אזוי האט עס אנגעהאלטן פאר א שטיק צייט. סוף פון נײַנצן הונדערט פֿיר און אַכציק, פון תשמ"ד, האט א קאלעגע פון מור געטראפן ביי זיך אין זיין פאסט קעסטל א קאנווערט. אינעם קאנווערט זענען געווען צוויי און צוואַנציק בילדער פון רעגירונגס דאקומענטן, אלע האבן געהאט שייכות מיט יו-עף-או'ס. איינע פון די בריוו איז אפילו, איינע פון די דאקומענטן איז געווען אפילו א בריוו וואס איז געשריבן געווארן צו פרעזידענט אייזענהאוער מיט צענדליגע יאר פריער, וואס האט גערעדט וועגן א גרופע וואס האט געהייסן MJ טוועלף. די גרופע MJ טוועלף, אדער ווי זיי זענען שפעטער באקאנט געווארן די Majestic טוועלף, די מייעסטעטישע צוועלף, זענען אנגעבליך געווען עקספערטן וואס די העכסטע עשעלאנען פון די אמעריקאנער רעגירונג האט אויפגענומען אויסצופארשן יענעם קראך אין ראוזוועל, ניו מעקסיקאו, און די בריוו ווייסט צו דערציילן אז עפעס איז דארטן געווען. וועגן עליען וויקטימס, ס'הייסט עס זענען געווען פארוואונדעטע עליענס אין יענעם קראך. דער קאלעגע איז געקומען צו מור, און מור האט די ערשטע קשיא וואס מור האט געפרעגט איז פון ווי ווייס איך אז די דאקומענטן זענען אטענטיש, אז ס'איז אמת, און נישט א שפיל פון כ'ווייס וועמען. איז מור האט זיך אוועקגעזעצט ארבעטן אויף דעם. ער האט אנגעהויבן, פאר די קומענדיגע חדשים האט ער אנגעהויבן שטודירן די דאקומענטן און האט געוואלט פעסטשטעלן צו עס איז אמת אדער א פאבריקאציע. דורכאויס די צייט וואס מור האט געארבעט וואס ער האט אויסגעפארשט די דאקומענטן האט יענער קאלעגע געהאלטן אין איין באקומען פאסט קארטלעך וואס זענען געקומען פון אלע עקן אויף די פון אלע עקן פון די וועלט און יעדע איינס האט אנטהאלטן א פראזע וואס האט נישט געמאכט קיין סענס נישט געהאט קיין שום זין סתם עס האט אויסגעזען ווי איינער צומאכט זיך סתם משוגע. איין פאסטקארטל למשל האט געהאט די ווארט סוט לענד, אזוי ווי אנצוג לאנד, סוט לענד, און א אנדערע ווארט וואס האט געגראמט מיט דעם. שפעטער איז געקומען נאך א פאסטקארטל וואס האט געזאגט פיס ריס, און נאך אזעלכע קארטלעך מיט נאך אזעלכע פראזן, און מור האט נישט געוואוסט וואס דאס איז, דער קאלעגע וואס האט עס באקומען האט אויך נישט געוואוסט, אבער דאן איין טאג איז האט יענער זעלבער קאלעגע באקומען נאך א קאנווערט מיט גאווערמענט דאקומענטן וואס זענען נארוואס געווארן דיקלעסיפייד, ס'הייסט יעדע שטיק צייט, נאך א שטיק צייט, זענען דא דאקומענטן וואס הייסן געהיים, וואס די געהיימניס סטעמפל ווערט דערפון אראפגענומען, ווערט דערפון אראפגענומען און ס'איז אזוי ווי כשר באשטעטיגט אז ס'קען פארעפנטליכט ווערן פאר די פאבליק. איז יענער קאנווערט האט געשריבן אז עפעס אזא דאקומענט פון אינטערעס געפינט זיך אין סוטלענד מערילענד, און נאכדעם וואס מור האט אריינגעקוקט דערין האט ער געזען אז דער דירעקטאר פון יענע ארכיוון איז עמיצער מיטן נאמען עד ריס. קוקנדיג ווייטער האט ער געזען אז די אלע פאסט קארטלעך זענען געווען אזעלכע רמזים וואס האבן געזאגט מער ווייניגער דאס אז אין סוטלענד מערילענד אין יענעם און יענעם ארכיוו וואס ווערט דירעקטירט דורך עמיצן עד ריס איז דא א דאקומענט וואס איז אינטערעסאנט. איז מור האט זיך נישט געפוילט, ער האט זיך אריינגעזעצט אין קאר און איז אראפגעפארן צו יענעם פלאץ, און האט געזוכט און געזוכט ביז ער האט געטראפן א מעמא, א רעגירונגס מעמא, וועגן א מיטינג וואס איז געזאלט אפגעהאלטן ווערן ערגעץ ווען אין נײַנצן הונדערט פֿיר און פֿופֿציק תשי ד, נאר ס'איז געווארן אפגעשטופט אויף שפעטער. נו, מור האט דא געהאט א שטארקע באווייז, שטארקע באווייזן וועגן די עם דזשעי טוועלף מיטינג. ער האט פרעזענטירט, ער איז געווען זיכער אז ער האט דא א מורא'דיגן געפינס, אז די רעגירונג אליין האט גענומען מיט זייער ערנסט דעם קראך אין ראוזוועל, און נישט נאר דאס, נאר אז ס'זענען געווען עיליענס דא פארמישט. מור האט זיך פארבינדן מיט אנדערע קאלעגעס, מ'האט אנגעהויבן אריינקוקן דערין, למעשה די אנדערע זענען געקומען צו די מסקנא אז עפעס שטימט נישט, די זאך האט נישט געמאכט קיין סענס, און די אמת איז ס'האט זיך שפעטער ארויסגעשטעלט אז די גאנצע זאך מיט עם דזשעי טוועלף איז. א פאבריקאציע, לא היה ולא נברא. מור אליין אבער האט זיך געפילט אז ער האט יעצט גענוג אינפארמעישן ער האט אויך געהאט דער ריטשארד דאוטי וואס איז א גאווערמענט עידזשענט און יענער האט אים אויך צוגעשטעלט אין אינפארמעישן און אין נײַנצן הונדערט זיבן און אַכציק, תשמ ז, ס'איז דא א איז פארגעקומען די יערליכע קאנפערענץ פון UFO אויספארשערס, מענטשן וואס געבן זיך אפ מיט די מקצוע, מיט די פע, מיט די סוגיא, און מור האט זיך אויפגעשטעלט רעדן, ער האט פרעזענטירט אלע זאכן וואס דאוטי האט אים צוגעשטעלט אלס באווייזן, פרישע באווייזן פאר UFOs און עיליענס, אבער דער עולם האט עס נישט אפגעקויפט. מיט די צייט האט מען שוין אנגעהויבן געוואר ווערן, נאך פון די חדשים נאכדעם, איז איכשהוא ארויסגערינען אז מור איז פארבינדן מיט א גאווערמענט עידזשענט, און דער עולם האט אנגעהויבן שפעקעלירן, און אונז האלט מען דא אין א צייט ווען דער געדאנק פון מיראזש מען אז די רעגירונג פרובירט אינפילטרירן די UFO קאמיוניטי און פיטערן זיי מיט פאלשע אינפארמעישן איז שוין געווען א באקאנטע זאך, יעדער האט שוין געוואוסט דערפון, איז ווען ס'איז אנגעקומען צו א שפעטערדיגע אזא קאנפערענץ אין נײַנצן הונדערט נײַן און אַכציק, תשמ"ט, ווען מור האט זיך אויפגעשטעלט פאר טויזענטער מענטשן און האט פרעזענטירט אלע זיינע באווייזן, האט דער עולם אים פלעין פארשריגן. דער עולם האט געהאלטן אז ער איז א געצייג אין די הענט פון די רעגירונג וואס קומט סתם פארדרייען א קאפ כדי כדי אז צו פארטושן די אמת'דיגע פאקטן. יעצט איז די שאלה פארשטייט זיך אליין וואס גייט דא באמת פאר. אונז טרעפט מיר דא ריטשארד דאוטי שוין צום צווייטן מאל ווי ער ארבעט צוזאמען, ער קאלאבארירט מכלומרשט מיט א UFO אויספארשער, אבער די סוף פון ביידע איז נישט די זעלבע, אבער די צד השווה צווישן ביידע, בענעוויץ און מור, איז זיי ווערן דיסקרעדיטירט, מען גלייבט נישט וואס זיי האבן צו פארקויפן. איז איינע פון די זאכן וואס קומען אויפן געדאנק, איינע פון די מעגליכע היכי תמצא'ס, איינע פון די פאסיביליטי'ס. איז אז די גאנצע UFO געשעפט איז בעצם א מיליטערישע פראגראם, דאס ווייסן מיר אונז אלע אז דאס מיליטער איז טעכנאלאגיש פארגעשריטן פון די ציווילע באפעלקערונג מיט צענדליגע יארן, און זיי האבן מורא געהאט אז דאס זאל ארויסקומען, איז האבן זיי פרובירט צו פארווישן די פאקטן, צו פארווישן די אלע זאכן אויף יעדן מעגליכן אופן, זיי האבן געוואלט שטיל מאכן די וואס האבן די וואס. האבן באקומען צופיל ידיעות, וואס האבן צופיל געוואוסט, און דאס פארענטפערט די פענאמענע פון די מיראזש מען, פשוט'ע מענטשן, גוט געשולטע רעגירונגס אגענטן, וועמענס ציל איז געווען דאס צו פארדרייען דעם קאפ, צו אריינווארפן חששות, קעגנזייטיגע חששות, אין די UFO קאמיוניטי, אז די עולם זאל נישט טראסטן, מען זאל שוין נישט וויסן וואס איז יא אמת און נישט אמת. און ווי געזאגט פריער, די מען אין בלעק, האבן זענען נעלם געווארן אין די זיבעציגער יארן און מ'האט כמעט נישט געהערט פון זיי. זיי האבן זיך אבער צוריק באוויזן נאכאמאל אין טו טויזנט און אייט, תשס"ח. דאס איז געווען ווען די מענעדזשער, די אויפזעער און אויכעט א זיכערהייטס וועכטער, א סעקיוריטי גארד פון א געוויסן האטעל אין נאריאגע פאלס, האבן אויף אמאל געזען א מאדנעם דריי עקיגן UFO שוועבן העכער זייער האטעל, וואס איז באלד דערויף נעלם געווארן. א קורצע צייט שפעטער האבן זיך צוויי אזעלכע שווארץ געקליידעטע מענטשן ווי פריער דערמאנט, זיי האבן אויסגעזען אויף די האר די זעלבע, האבן אריינשפאצירט אינעם האטעל, און זיי האבן זיך געוואנדן צום סעקרעטאר, צו די קלערק, און געזאגט אז זיי ווילן רעדן מיט די צוויי, מיטן מענעדזשער און יענעם גארד. די קלערק האט שפעטער דערציילט אז זיי האבן אויסגעזען ממש ווי אידענטיקל טווינס, צווילינגען וואס זעען אויס אויף די האר איינער ווי די אנדערע. איז די די קלערק האט געענטפערט אז די צוויי מענטשן זענען יעצט נישט דא, האבן די שווארץ געקליידטע מענטשן איר אנגעהויבן אויספרעגן, און זיי האבן אויך אויסגעפרעגט א א גאנצע רייע מיט אנדערע מענטשן וואס זענען געווען אנגעשטעלט אינעם האטעל, און אלע האבן שפעטער געזאגט אז זיי געדענקן אפילו נישט געהעריג וואס מען האט גערעדט, ווייל זיי האבן געפילט ווען די צוויי שווארץ געקליידטע מענטשן האבן אויף זיי געקוקט, זיי האבן אזוי ווי טיף און מיט גרויס קאנצענטראציע זיי אריינגעקוקט אין די אויגן, זענען זיי געווארן ווי היפנאטיזירט, און זיי האבן געשפירט ווי די שווארץ געקליידעטע מענטשן קריכן זיי אריין אין די מחשבות און ליינען אפ אין מח וואס דארטן גייט פאר. יעצט איין חידוש מיט די געשיכטע, אז דאס איז אפגעכאפט געווארן אויף די סורוועיליענס, די קעמרעס וואס זענען אינסטאלירט אין די האטעל האבן אפגעכאפט די געשעעניש, יעצט. ס'ווייזט נישט קלאר, ס'איז נישט דא קיין סאונד, מ'הערט נישט די געשפרעכן, און ס'איז אויך נישט צו קלאר, אבער מ'זעהט יא ווי צוויי שווארץ געקליידעטע מענטשן וואס זעהן אויס ממש איינער ווי א קאפי פונעם אנדערן, שפאצירן אריין, גייען צו דעם און צו יענעם, און גייען נאכדעם ארויס. און יענע אינצידענט האט ווידעראמאל אויפגעברענגט אויפן אויבערפלאך די געשיכטע סיי מיט די מען אין בלעק, די שווארץ געקליידעטע מענטשן, און אויכעט מיט די נייע גילגול דערפון, די מיראזש מען, ווער זענען זיי און וואס ווילן זיי באמת? א דורכברוך אין די ענין איז געקומען אין צוויי טויזנט צוועלף, אין פארגאנגענעם תשע"ב. גענצליך אומגעראכטן איז א פרישע מענטש ארויסגעקומען און מיטגעברענגט מיט זיך פרישע חידושים. יענער איינער איז נישט געווען קיין צווייטער ווי ריטשארד דאורי. ריטשארד דאורי האט אנגעהויבן געבן אינטערוויוס, און ער האט אנגעהויבן דערציילן געשיכטעס, ער האט אנגעהויבן דערציילן, ער האט קיינמאל נישט מסביר געווען פארוואס ער האט עס געטון, אבער ער האט אנגעהויבן כאילו דערציילן דעם אמת, און וואס איז געווען די אמת? די אמת איז האט ער דעמאלטס געזאגט אז וואס פאול בענעוויץ האט אויפגעכאפט מיט אפאר צענדליגע יארן פריער איז טאקע געווען געהיימע מיליטערישע טעכנאלאגיע, און זיין אויפגאבע איז געווען צו פארדרייען בענעוויץ א קאפ און אים זאגן אז וואס ער זעהט זענען יו-עף-או'ס און עיליענס, פשוט ווייל דאס מיליטער האט געוואלט זיכער מאכן אז די געהיימעניס, די מיליטערישע פראגראם וואס דאס זאל נאר נישט זיין, קומט נישט ארויס, אז ס'רינט נישט ארויס. אבער ווען בענעוויץ איז געקומען צו זיי צו די עירפארס און דערציילט וואס ער האט געזעהן האבן זיי אנגעהויבן מורא האבן. אויב בענעוויץ האט געקענט אנטדעקן וואס ער האט נאר אנטדעקט, איז דער פשט אז די רוסן, מען האט זיך געהאלטן דא אינמיטן די קאלטע קריג יארן, דאס מיינט אז די רוסן קענען עס אויך אויפכאפן. וועגן דעם האבן זיי געשיקט דעם ריטשערד דאורי, און די ערשטע זאך וואס ער האט געטון, ער האט געוואלט זען ווי ווייט א מענטש קען גיין צו אנטוויקלען אויסשפיר אפאראטן, מכשירים, אנטענעס, וואס ווי ווייט ער קען טראגן זיינע אויסשפיר ערפינדונגען, ווי נאנט דאס וועט יענעם ברענגען צו אנטדעקן די אמת'דיגע זאך, די ריכטיגע זאך, און וועגן דעם, האט ריטשארד דאורי גע'טענה'ט, האט דאס מיליטער באשלאסן צו פינאנצירן זיין פראיעקט, און מען האט אים געהאלפן, ווייל זיי האבן געוואלט זען ווי ווייט עט עס טראגן. פארשטייט זיך אליין, זיי האבן אויכעט גוט אויסגעפארשט די בעקגראונד פון בענעוויץ, אבער זיי האבן געזען אז ער איז א אמת'דיגער, ער איז א פאטריאט, ער איז געטריי פארן לאנד, און מען דארף פון אים נישט מורא האבן. דאָרי האָט אויך דערציילט, אַז דער שטיק מעטאַל, וואָס בענעוויץ האָט געטראָפן און ער איז פאַרבייגעפלויגן העכער דעם מיט זיין פליגער, איז אייגנטלעך געווען אַ זאַך, וואָס דאָס מיליטער האָט אַהינגעשטעלט און ס'איז געווען אַ חלק פון דער שפּיל. דאָרי האָט אָבער נישט געוואָלט נעמען קיין אחריות אויף דעם טרויעריגן שיקזאַל פון בענעוויץ, וויאזוי ער האָט נעבעך געענדיקט, און ער האָט געטענהט, אַז ווען ער האָט אַליינס געזען, אַז. בענעוויץ וועמען די גאווערמענט האט געהאלטן אין איין פיטערן פאלשע אינפארמעישאן ס'טייטש די סיגנאלן וואס בענעוויץ האט אויפגעכאפט די אלע זאכן איז אונטערגעשטעלט געווארן פון פון די מיליטער סאו דארי האט דערציילט אז ווען ער האט געזען ווי ווייט בענעוויץ גייט דערמיט און ער האט געזען אז ס'הייבט אן ממש בארירן די ער הייבט זיך אן אראפרוקן פון די גראדע שינעס פסיכיש גערעדט. האט ער אים פרובירט אוועקשלעפן דערפון, און דאס מיליטער האט אים טאקע אויכעט אויפגעהערט געבן געלט, אבער שוין געווען צו שפעט און ער האט נישט געהאט וואס צו טון. דארי האט אבער יא מודה געווען אז ווען בענעוויץ האט גערעדט אז מען ברעכט איין ביי אים אינדערהיים און בענעוויץ האט מורא געהאט אז דאס זענען עיליענס, ער זאגט, די באזוכן זענען געווען אמת און ס'איז געווען דאס מיליטער, זיי האבן געוואלט צו יעדע שטיק צייט זיכער מאכן אז. זיי האבן געוואלט זען ווי ער האלט מיט זיין פארש ארבעט, און זיי האבן געוואלט זיכער מאכן אז ער זאגט דעם אמת, אז אלעס וואס ער דערציילט איז טאקע באמת אלעס וואס ער האט, און נישט מער. בקיצור, דורי האט גערעדט אסאך, ער האט אסאך דערציילט, און די אונטערשטע שורה, די סך הכל איז געווען אז יא, ס'זענען דא געהיימע און פאר גאר פארגעשריטענע מיליטערישע פראגראמען, און די גאנצע זאך פון די יו-עף-או איז א פראדוקט פון די אמעריקאנער רעגירונג, וואס האט ארויסגעלאזט די שמועס און לאזט כסדר ארויס נאך שמועס כדי צו פארטושן די מוחות אז מענטשן זאלן נישט אנפאנגען באמת קוקן אין יענע ריכטונג מען זאל מיינען אז מען רעדט דא פון מאשינען וואס קומען צו פליען פון אנדערע וועלטן מענטשן פון אנדערע וועלטן כדי ס'זאל קיינעם נישט איינפאלן אז מען רעדט דא פון א מיליטערישע פראגראם. און דאורי, אגב אין די זעלבע צייט, איז אויכעט ארויסגעקומען נאך איינער וואס האט געארבעט צוזאמען מיט דאורי אין די זעלבע באזע, אויכעט אין די ספעשל אינוועסטיגעישאנס אפטיילונג, און יענער האט מעיד געווען אז וואס דאורי זאגט איז אמת, אגב, הגם די צוויי האבן זיך אפאר מאל סותר געווען מיט געוויסע פרטים, אבער ביידע האבן געזאגט אז ס'איז דא א מיליטער העכסט געהיימע מיליטערישע פראגראם וואס האט זיך אנגעהויבן נאך אין די קאלטע קריג יארן אפילו פריער, און די גאנצע ענין מיט די UFO איז א גאווערמענט שפיל כדי צו פארדעקן דעם אמת וועגן די מיליטערישע פראגראם, אבער לא דובים ולא יער, נישטא קיין אנדערע וועלטן און נישטא קיין באשעפענישן וואס וואוינען דארטן. מיט אביסל שפעטער אבער האט דאורי דערציילט א פרישע געשיכטע, ער האט דערציילט אז אין די זיבעציגער יארן ווען ער האט געדינט אין יענע באזע ווי פריער דערמאנט, לעבן וועלכן די בענעוויץ האט געוואוינט, האט מען זיי געוויזן א פילם, פאר זיי, פאר די ארטיגע מיליטער לייט, האט מען געוויזן א פילם פון די פריער דערמאנטע ראוזוועל קראך, און ביים סוף פונעם פילם זעט מען טאקע יא קלאר ווי מיליטערישע פערסאנעל פרובירט צו קאמיוניקירן מיט אזעלכע עיליענס, אזעלכע מאדנע מענטשן אדער כמו מענטשן וואס זענען געליגן דארטן און זיי האבן אויסגעזען שטארק געשעדיגט און פארוואונדעט. איז די שאלה אין די אונטערשטע שורה איז וואס גייט פאר און וואס איז אמת? די זאכן וואס מ'האט מיר דערציילט וועגן בענעוויץ אז ער האט ריסערטשט די זאכן און אז דאורי איז געווען אין פארבינדונג מיט אים ווייסט מען איז אמת, אז מאור איז ארויסגעקומען מיט א בוך און דאורי איז מיט אים געווען אין פארבינדונג ווייסט מען אויכעט איז אמת, אז מאור'ס קאלעגע האט באקומען דאקומענטן. אמת'ע צו געפעלטשטע איז אויך אמת. דאורי אליין זאגט אז די חשד וואס די UFO קאמיוניטי האט געהאט אז די גאנצע זאך וואס מען רעדט פון UFO איז מעגליך א גאווערמענט קאווער אפ אויף א פארגעשריטען העכסט געהיימע מיליטערישע פראגראם קען זיין אמת קען זיין נישט אמת. דאורי אליין אבער האט אויכעט געוואוסט צו דערציילן נאכן מודה זיין אז די גאווערמענט האט אן אגענדע און טוט דערצו. צו פארדרייען א קאפ פאר מענטשן וואס פארשן אויס UFOs, ער אליין האט נאכדעם דערציילט אז ער האט אויך געזען א UFO און ער האט געזען עיליענס, סא וואס גייט דא פאר? פון די אנדערע זייט האבן מיר אין אנהייב פון דעם שמועס דערציילט אז די גאווערמענט אליין האט שוין מודה געווען אז ס'זענען דא UFOs און אונז ווייסט מען שוין היינט און דאס איז א אלטע נייעס אז די רעגירונג האט א שטיק צייט אויסגעפארשט די זאך פון UFOs, און ווי דערמאנט פריער ערשט מיט אפאר חדשים צוריק אינגאנצן איז ארויסגעקומען א באריכט פונעם פענטאגאן, נישט נאר א באריכט נאר ווידיאו רעקארדירונגען וואס די גאווערמענט, וואס די נעווי, וואס די עירפארס הייסט, האט אפגעכאפט פון UFOs, און זיי אליין פירן אויס אז אונז ווייסט מען נישט וואס דאס איז. וואס איז דער אמת? איז עס א מיליטערישע פראגראם און דאוטי און זיינס גלייכן? די מיראזש מען זענען דא סתם צו דיסקרעדיטירן מענטשן וואס ווייסן צו סאך און פיטערן אזויפיל פאלשע אינפארמעישן ווילאנג קיינער וועט שוין נישט וויסן וואס איז יא אמת און וואס איז נישט אמת? איז עס UFOs? וואס טוט זיך אבער מיט די מען אין בלעק וואס זענען פארגעקומען לויט הונדערטער עדות'שאפטן ווי נישט קיין געהעריגע נישט קיין עכטע מענטשן? רעדט מען דא אפשר באמת אז ס'איז יא דא UFOs? ס'איז יא דא עיליענס? און אויב יא, ארבעט די רעגירונג צוזאמען מיט זיי? די צוויי חברה קאלאבארירן צו שטיל מאכן די וואס ווייסן צופיל, די וואס קומען צו נאנט? גיי ווייס. און ווער ס'ווייסט זאל מיך ביטע לאזן וויסן. ברכה און הצלחה, א פרייליכן א לעכטיגן יום טוב.